פרק י' וואס איז קלאר א המשך פון די מעשה וואס משה רבינו פארציילט פון די חטאים אין מדבר וואס דעמאלטס איז געווען די עיקר מטרה וואס אונז האבן גערעדט צו מסביר זיין אז לא בצדקתך, ביסט נישט אזא צדיק, און לכאורה לויט דעם דארף מען אויך פארשטיין די המשך, מען דארף אבער פארשטיין דא קומט אריין אפאר פרטים וואס זענען נישט קלאר די סדר, די ערשטע זאך פארציילט ער בעת ההיא, און איך וויל זאגן וועגן די בעת ההיא, מען זעט די זעלבע קיינד אוו סדר אין די ערשטע דרשה פון פרשת דברים, דא זעהט מען אויך בעת ההיא ס'דא צוויי בעת ההיא'ס דא איינס נאכן צווייטן און ס'דא נאך איינס געווען פריער ביי אהרן התפללתי זיין בעת ההיא ואתפלל בעד אהרן בעת ההיא דא אויך בעת ההיא צוויי בעת ההיא'ס אקעי וואס אין די בעת ההיא לכאורה איז קומט אויס צו לערנען אז דא זאכן וואס זענען דא איז דא זאכן וואס זענען שוין יעצט געבליבן פון דארט וואס איז ווי איז געווארן דאס אז ס'דא א לוחות אין ארון דאס איז געווארן דעמאלטס די אייבערשטער האט געזאגט צו מאכן א נייע לוחות גערעדט אז ס'איז געווען די אלטע לוחות האט מען צובראכן עס איז דא נאר נייע לוחות, און איך האב עס געלייגט אין א ארון אשר עשיתי, זייער אינטערעסאנט, גאנץ ספר דברים ווערט נישט דערמאנט דער משכן, אדער דער בית המקדש, אפילו די גאנצע פרשה אין פרשת ראה וואס אונז גייען זעהן וואס עס זאגט אז מען טאר נישט מאכן קרבנות אין א אנדערע פלאץ שטייט נישט די ווארט בית המקדש שטייט נאר לשכנו תדרשו ובאת שמה, קען זיין אז עס מיינט אפילו נאר ירושלים. שטייט נישט אוודאי די ווארט ירושלים פארשטייט זיך אבער עס שטייט נישט די בית המקדש און די משכן שטייט נישט בכלל דערמאנט וואס עס ווערט יא דערמאנט די ארון און די לוחות ווערן דערמאנט דא אין דעם ספר אזוי ווי זאגט ויהיו שם כאשר צוני ה' זייט דעמאלטס איז די לוחות אין די ארון אפשר ווערט עס אויך געלייגט אין משכן אבער דא רעדט מען נאך פאר ס'איז געווען א משכן דאך סאו ס'איז נישט קיין פראבלעם נאכדעם איז דא נאך א שאלה א פסוק וואס לכאורה איז א המשך צו די נעקסטע פרשה אבער וואס קומט דאס דא אריין אויך איז דא קומט עס איז געשען דעמאלטס בני ישראל נסעו מבארות זענען געפארן מבארות בני יעקן זענען געפארן צו מוסרה. און דארט איז געשטארבן אהרן, דאס איז די לכאורה די סיבה פארוואס עס שטייט דא, מען רעדט פון אהרן פון פריער, פריער געשטאנען לכאורה אז אהרן איז געשטארבן טאקע וועגן די חטא העגל, אזוי איז דא משמע, די חטא פון מי מריבה ווערט נישט דערמאנט עגעין אין ספר דברים, סאו משה רבינו שטייט אז ער איז געשטארבן וועגן די מרגלים, אהרן איז משמע דא אז ער איז געשטארבן וועגן די חטא העגל, קען זיין אז וועגן דעם שטייט עס דא, שפעטער זענען געפארן הגדגדה יטבתה, דאס איז אלץ. לכאורה א זאך וואס איז געשען דעמאלטס אבער נישט קלאר וואס גייט דא פאר און נאך א זאך וואס שטייט אינטערעסאנט אויך בעת ההיא וועלכע בעת ההיא דארף מען זיך מוטשען אבער ס'איז זיכער א המשך פון די דרשה אז דא אזעלכע בעת ההיא יענע צייט יעצט זענען דאך פערציג יאר שפעטער סאו דעמאלטס איז געווען הבדיל ה' שבט לוי זייער וויכטיג לשרתו לעמוד לפני ה' לשרתו לברך בשמו א נייע זאך וואס דארף מען בענטשן אויך שטייט נישט אין די ערשטע פיר ס'הייסט ס'איז געשטאנען ברכת כהנים אין פרשת נשא אבער דא ווערט ווערט עס ווי א פארט פון די עיקר עבודה פון די לוויים זענען לעמוד לפני ה' לשרתו לברך בשמו עד היום הזה. ממילא האט ער נישט קיין חלק ונחלה אזוי ווי אונז האבן געלערנט אויך באריכות אין סוף ספר במדבר. יעצט גייט נאך א זאך, משה רבינו גייט צוריק צו עמדתי בהר ארבעים יום, כימים הראשונים ארבעים יום, דאס גייט לכאורה נאכאמאל, האט שוין געזאגט לכאורה, דארף מען זיך מוטשענען, נאכדעם ויאמר השם אלי לך למסע, דאס וואס אונז האבן געלערנט אין פרשת כי תשא, אזוי האט דער אייבערשטער געזאגט, לך נחה את העם הזה, לכאורה מיינט עס דאס, סאו וואס מיינט לכאורה משה רבינו צו זאגן, און נאך דעם זאגט ער ועתה ישראל מה השם ווערי פעימאס, מען רופט עס פרשת היראה ועתה ישראל מה השם אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה. לכאורה, אזוי ווי מען זאגט דא בעת ההיא, דעמאלטס איז געווען, דעמאלטס איז געווען, און יעצט, וואס לערן איך ארויס פון דעם יעצט, סיי יעצט בזמן, נאך ארבעים שנה, סיי יעצט כאילו א מסקנא, וואס מען לערנט זיך פון דעם? דאס האט מען געהאט פריער אויך, ועתה שמע אל החוקים והמשפטים, דאס איז געווען די ערשטע דרשה. און לכאורה וואס איך טראכט וואס ס'קען זיין אז ער מיינט איז אזא זאך, ווי מען לערנט די נעקסטע דרשה וואס ער זאגט דא, דו ביסט נישט קיין צדיק, אז והא ראיה האסטו געזינדיגט אין מדבר, וועסטו פרעגן נו וואס קען איך טון, איז דאך נישט מעגליך, וואס קען איך טון, זאגט דער משה רבינו ס'איז נישט אזוי שווער, וואס וויל די אייבערשטער, סך הכל ליראה, צו טון די מצוות, לעבוד את השם, לשמור מצוותיו, ס'איז אלעס לטוב לך, נישט קיין די אייבערשטער זוכט נישט דא צו רודף'ן, נישט איך האב דיר נישט געמאנט צו טון די אלע לא בצדקתך ווייל דו זאלסט ווערן געפאלן ביי זיך, זאלסט נישט מיינען אז ס'איז נישט מעגליך, ס'איז מעגליך, סך הכל וואס בעט די אייבערשטער, בעט אז זאלסט נישט אזוי ווי איך האב געזאגט, דער לימוד איז דא נישט אז ס'איז עפעס אימפאסיבל ענוה וואס מ'דארף האבן, מ'קען קיינמאל גארנישט. דער לימוד איז אז מ'דארף טאקע טון די מצוות, נישט פאלן, נישט טון, מאכן די טעות פון די גוים. און אזוי פארשטיי איך, און ער פירט ארויס מיט די נקודה, דער אייבערשטער האט דאך השמים ושמי השמים, נאר וואס וויל ער? ער וויל באבותיך חשק, סך הכל וואס? אז מ'זאל זיין אביסל מענטשליך, אז מ'זאל טון וואס מ'דארף, מילא ומלתם את ערלת לבבכם, מ'זאל נישט זיין אזעלכע קשי עורף אזוי ווי ווען ס'איז געווען אין די מדבר כאילו. און כי ה' אלקיכם און דאס האט א סיום די אייבערשטער איז האל הגדול הגבור והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד לכאורה מיינט עס צו לערנען ווייטער א פשוטע לימוד פון דעם וואס די אייבערשטער איז אזא גרויסע גאט און וואס וואס טוט ער ער נעמט קער פון גרים און יתומים אלמנות און אזוי ווייטער אזוי דארפסטו אויך פארשטיין אזוי דארפסטו אויך פארשטיין די גרויסע גאט די ווי דו זאגסט מ'קען נישט אי אפשר לצאת ידי חובה מ'קען יוצא זיין ידי חובה וועסט פירן די מצוות וואס שטייט אין מצוות אסאך פון די מצוות מוזן זיין שפעטער ואהבתם את הגר שטייט נאך דא איינס מאל פרטים שפעטער און סך הכל אותו תעבוד ובו תדבק ובשמו זאלסט נישט שווערן ובשמו תשבע מיינט נישט אויף קיין אלקים אחרים אויף קיין עבודה זרה נאכדעם וועסטו זען דא איז א אינטערעסאנטע סתירה מיט די פריערדיגע פסוק כי אתם המעט המעט מכל העמים הוא תהלתך והוא אלקיך אשר די אייבערשטער האט דאך געמאכט די אלע זאכן וואס האסט געזען בשבעים נפש ועתה שמך השם אלקיך ככוכבי השמים לרוב דו זעסט אז די אייבערשטער האט דיך געברענגט ביז דא און ממילא ואהבת את השם אלקיך ושמרת משמרתו וחקותיו ומשפטיו כל הימים דאס איז די ערשטע פסוק פון די נעקסטע פרק איך מיין אז עס איז די סיום פון די שטיקל מילא ס'נישט אזוי קאמפליקעטירט, מיינט נישט דא עפעס א גרויסע אוממעגליכע עבודה פנימית, כ'ווייס וואס איז נישט מעגליך, ס'איז טון די מצוות, ס'איז נעמען קער פון די גרים און אזוי ווייטער, דאס איז סך הכל מה ה' אלקיך שואל מעמך, דאס איז די סיום פון די דרשה.